אין דער פריערדיגער פרשה האבן אונז געלערנט וואס אונז הייבן אן געווענליך דארט תולדות יצחק, אונז קוקן עס אן פאר די פרשה פון יצחק, אזוי ווי אונז האבן געלערנט איז בעצם די פרשה פון די דריי סעטס פון תולדות אברהם, בני קטורה, בני ישמעאל, בני יצחק, און באמת די פרשה איז געווען א המשך אברהם הוליד את יצחק, ס'איז געשטאנען דארט די מעשה פון די צוויי קינדער פון יצחק גלייך אנהייב פון תולדות יצחק, ס'דא איין מעשה אפשר וועגן יצחק אז ער האט געהאט קינדער, דאס הייסט ויעתר יצחק לה' ויעתר לו ה', שפעטער שוין בערך איז שוין געווען די מעשה פון שני גוים בבטנך, פשטות הייסט עס איז געווען זי האט געהאט א שווערע עיבור זי האט נישט געוואוסט פארוואס מען האט מגלה געווען אז עס איז בעצם וועגן די טווינס, און די טווינס איז דאך א נמשל אז זיי גייען זיך פארטראגן די צוויי טווינס די צוויי פעלקער וואס גייען ארויסקומען פון זיי. נאכדעם איז געהאט די מעשה וואס יעקב האט פארקויפט די בכורה אויף עשיו וואס דאס איז בעצם א הכנה אדער די זעלבע מעשה וואס מ'גייט לערנען אין די נעקסטע פרק שפעטער וועגן די ברכות ברכה בכורה ענליכע ווערטער וואס האט פארקויפט אפגעכאפט פון עשיו. יעצט אין אונזער היינטיגע פרק האבן אונז אפשר די איינציגסטע מעשה אין די תורה וואס איז א מעשה וועגן יצחק אויב ס'איז דא סיפורי תולדות אברהם מעשות פון אברהם אבינו מעשות פון יעקב אבינו איז דא אסאך פון יצחק אבינו איז דא איינס און א האלב מעשות אין די גאנצע תורה א זאך וואס מ'דארף געדענקען. און זאל מען מסכם זיין בקיצור וואס שטייט אין די מעשה. ס'דא איין זאך, אברהם אבינו האט געהאט הבטחות פון די אייבערשטער, צוויי סארט אדער דריי סארט הבטחות בעיקר זענען זיי געגאנגען, מ'האט געלערנט אין די פרשת אברהם, איינס איז די הבטחת הזרע, ס'גייט האבן קינדער, דאס איז שוין געווען בעצם די פריערדיגע פרשה, אברהם הוליד את יצחק, און יצחק אליינס האט געהאט קינדער. נאכדעם איז געווען די פרשה פון די הבטחת הארץ, גייט ער געבן ארץ ישראל, און ער גייט אים והתברכו בזרעך, אלס א המשך פון די הבטחה, און א דריטע סארט הבטחה, אדער מ'קען עס רופן א צווייטע סארט הבטחה, איז די הבטחה וואס שטייט ביי ברית בין הבתרים אנכי מגן לך, אז די אייבערשטער גייט העלפן אברהם אבינו, ער האט דאך געהאט פראבלעמען, ער האט געהאט שונאים, ער האט געהאט געגאנגען אין א נייע פלאץ, ער האט געדארפט הגנה, דאס איז געווען א הבטחה, ער האט געהאט די מלכים, אנכי מגן לך, און אזוי ווייטער. יצחק אבינו האט אויך באקומען די צוויי הבטחות, די ערשטע איז דא שטייט די אייבערשטער ווען געוואלט גיין אין מצרים אל תרד מצרים וגור בארץ הזאת ואברכך לך ולזרעך אתן את הארצות האל, און ער פירט אויס ממש די לשון וואס האט אויסגעפירט צו אברהם אבינו עקב אשר שמעת בקולי עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי דא זאגט ער אז דאס בעצם א המשכה פון אברהם אבינו אבער ס'געגעבן ספעציעל פאר יצחק שפעטער ווען ער איז געגאנגען צו באר שבע שטייט נאכאמאל אנכי האל אלהי אביך אל תירא כי אתך אנכי איז ממש אזוי ווי ער האט געזאגט פאר אברהם אבינו ס'חזר'ט איבער אל תירא אברהם אנכי מגן לך אל תירא כי אתך אנכי און איך וועל דיך העלפן בעבור אברהם עבדי צווייטע זאך וואס איז וויכטיג וועגן יצחק איז טאקע די הבטחות אז יצחק האט געוואלט גיין אין מצרים ס'האט ער געוואלט נאכמאכן זיין טאטע דא איז די גרויסע חילוק פון יצחק און זיין טאטע אברהם אבינו האט נאך געקענט גיין קיין מצרים יעקב אבינו גייט שפעטער גיין ווייטער ארויס אבער אויף יצחק זאגט די אייבערשטער גיי נישט ארויס איך וועל דיך געבן די לאנד ס'איז משמע אזוי פארשטיי איך א גאנצע צייט אז דאס איז פשט אז די הבטחה וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר אברהם האט זיך געדארפט מקיים ווערן ערגעץ גלייך ביי יצחק איז דאס אז יצחק גייט האבן הצלחה ער גייט קענען בלייבן אין די לאנד ווען נישט וואלט געווען כאילו א שפיל די גאנצע זאך איז גלייך נישט מקיים געווארן אוודאי שפעטער איז שוין געווארן ווייטער די גר יהיה זרעך און וואס לערנען אז ס'מיינט טאקע יצחק, אבער ס'זעט אויס קלאר פון די פסוקים אז ס'איז נישט געווען ממש גלייך פון יצחק, יצחק האט געדארפט יא קענען וואוינען אין ארץ ישראל, אזוי ווי ס'שטייט שפעטער, ס'איז רעב געווען, ער האט מצליח געווען און אזוי ווייטער. נאך א זאך איז געשען צו יצחק כמעט אזוי ווי אברהם אבינו, ער האט געזאגט אחותי, ער איז געווען אין א נייע פלאץ, און מ'האט אים געכאפט, זייער אינטערעסאנט אז דא האט מען נישט געכאפט רבקה, מ'האט געכאפט יצחק, יצחק מצחק את רבקה אשתו געזען ער פירט זיך אויף ווי א מאן און ווייב, און אבימלך האט אים גערופן און געשריגן אויף אים, וואס טוסטו? ער האט געזאגט, איך האב געמיינט, אמות עליה, אבימלך האט געזאגט, כמעט שכב אחד העם, וואס טוסטו, דו לייגסט אונז אריין א סכנה, דאס הייסט א סכנה, אזוי ווי עס איז געשען פריער, כ'ווייס נישט צו עס איז געווען דער זעלבער אבימלך אדער די אנדערע, אבער מ'האט נאר געדענקט אז עס איז נישט קיין גוטע זאך מען הייבט זיך אן מיט די מיט די חברה מיט די משפחה, מען מאכט א ברכה הנוגע א ציווי הנוגע באיש הזה ואשתו מות יומת, בקיצור ער האט גענומען יצחק'ן אים געגעבן הגנה דאס איז א זייער וויכטיגע זאך יצחק און אברהם זענען געווען אין א נייע פלאץ ס'איז געווען דא די שליטה פון אבימלך גיי ווייס וואס מען גייט געזען און פון די מעשה זעהט מען און פון די מעשה שפעטער אז אבימלך האט אים געגעבן פראטעקשאן ער האט אים אנגעזאגט פאר יעדער איינער אז די מלך דא גייט מאכן זיכער אז די מענטש שטערט מען נישט נאכדעם איז געווען די מעשה מיט די בארות אזוי ווי ביי אברהם אבינו אזוי האט מען שוין געזען אברהם אבינו האט שוין געהאט צוטון מיט אבימלך און געמאכט באר שבע כי שבע כבשות האלה תיקח מידי תהיה לי לעדה כי חפרתי חפרתי את הבאר הזאת ס'שטייט נישט דארט אז ס'איז געווען א פראבלעם אבער ס'זעהט אויס אז ווי ער זאגט אז די רועי יוט די רועי גראר האבן זיך געשלאגן זיי האבן געזאגט לנו המים האט ער געמאכט א ברית יצחק אבינו האט די זעלבע פראבלעמען נישט נאר דעם זיי צושטאפן די בארות אברהם אבינו האט געמאכט ער דארף זיי צוריק אויפגראבן שפעטער ווען מען זעט אפילו ווען ער איז שוין אוועק געגאנגען ער גראבט בארות און זיי שלאגן זיך און ער רופט זיי נעמען עשק שטנה שטנה רחובות די אלע בארות איז די זעלבע מעשה אין אין אמאליגע צייטן איז די וואסער איז די וויכטיגסטע זאך צו לעבן, ס'איז אסאך מעשיות וועגן בארות אין ספר בראשית, דאס איז דער פשט אז מען האט א לאנד, דער פשט אז מען האט שליטה אויף די וואסער, איז דאס איז א גרויסע פארט פון די מעשה. און צום סוף זעט מען אז אבימלך האט טאקע אוועק געשיקט יצחק און ער האט טאקע נאכגעלאפן צוריק, ער האט געזען ער איז אזוי מצליח האט שוין מורא געהאט אפשר יצחק וועט אים נאכלויפן, זיי קומען אים נאכלויפן, מאכן א ברית מיט אים אז ער גייט זיך האלטן מיט אים. לעצטע שטיקל פרק איז אז עשו האט חתונה געהאט און נישט געווען צופרידן יצחק און רבקה מיט די שידוך, דאס איז אזוי ווי אונז גייען זען שפעטער זיי זענען נישט צופרידן מיט בנות כנען, דאס איז א הכנה אויף אסאך מעשות שפעטער.